וואס זאלן מיר טון מיט אים? איך ווייס נישט, זאג איך, זאל ער נעמען א ביישפיל פון סלאווען, זעהט ווי בראוו און געדולדיג זי שפאנט. לאזעבניק רופט זיך אפ מיט כעס, זאלסט מיר ברוך מער נישט פרעגן ווי איך פיל זיך. שפירא זאגט ווייך און קלעמענדיג, נו גוט, כ'וועל נישט פרעגן. אבער דיין טארבע זאק, אויב דו ווילסט, קען איך נעמען אויף אביסל צייט, גיב אים מיר.

איך מאך שלום מיט דער שווערקייט פונעם שפאנען און מיט דער לאסט פון דעם כאלאט און פון דער טארבע אויף דער פלייצע. איך קאן נישט פארלייקענען אז זייער לאסט הויבט מיך אן דריקן. איך קען אויך נישט פארלייקענען אז אזא מענטש ווי לאזעבניק האט שוין טאקע אפשר בעדארפט אנהויבן קרעכצן. אבער שאפירא איז פארט גערעכט, טראכט איך, די שיינקייט פון דעם סטעפ באוועלטיגט. צופיל רעדן וועגן איר דארף מען טאקע נישט.

די שטיקעס ברענען, די סטאדעס ריקן זיך אוועק, אבער ס'איז סיי ווי גוט וואס מיר דערזעען זיי, א סימן א יישוב'ל קומט אונז אנטקעגן, א דערפל ביי דער זייט פון שלאך, א דערפל, א דערפל, אט דערנענטערן מיר זיך טאקע צו דעם. קליינע פויערישע כאטקעס, נישט אנדערש פון די דארפישע כאטקעס אין היימישן אייראפעאישן רוסלאנד, די זעלבע ווענט, די זעלבע דעכלעך, דאס ערשטע דערפל אויפן שויס פונעם סטעפ, די כאטקעס זענען היבש אפגעריקט פון דעם שלאך, אפאר טריט פון שלאך זעען מיר א מחנה פויערטעס אויסגעשטעלט מיט קריגן מילך און לאבנס ברויט אין דער האנט, ארום זיי אויך קינדער, שמאטעדיג אנגעטאן, אבער מיט געזונט פארברוינטע פנימער, זייערע קינדערישע אויגן זענען אנגעפילט מיט נייגער, זיי שטייען שטום און גיבן זיך נישט קיין ריר, אז מיר קומען נענטער צו און נעמען זיי פארבייגיין, הייבן זיי אן

פרעגט ביי מיין בלאנדהאריגן זעלנער, פארוואס שטעלט זיך די פארטיע נישט אפ דא ביי דעם דערפל? דער זעלנער ענטפערט רואיג און געלאסן, דאס ערשטע מאל וואס ער עפנט זיינע ליפן. דער אפרו וועט זיין ביים צווייטן דארף נישט ווייט פון דאנען, נאך א גאנצע שעה, זעמליאק. דאס ווארט זעמליאק קומט ארויס פון זיין מויל ווארעם, פריינטליך, דאָס װאָרט האָט אין זיך אַ סך מענטש-ניואַנסן, גאָרנישט קײן אַרעסטאַנטישקײט אין זיך. ס'איז דאָך שױן אָבער אַ האַלבער טאָג, טענהט יעפֿימאָװ, די פּאַרטיע מוז אָפּרוען. אַװדאי דאַרף זי אָפּרוען, ענטפֿערט דער זעלנער, נישט אָפּשטעלנדיק דעם אימפּעט פֿון זײַן שפּאַן, אָבער מיר האָבן אָנגעהױבן אונדזער מאַרש מיט אַ שעה צו שפּעט, מוזן מיר אָניאָגן די שעה. אַזױ איז דער באַפֿעל, זעמליאַק, נישט צו מאַכן. באַפֿעל.

סלאַװע גיט פֿון צײַט צו צײַט אַ דרײ איר פּנים צו אונדז און טוט שמײכלדיק אַ זאָג, נו, װי גײט זיך, חבֿרים? מיר ענטפֿערן איר מיטן זעלבן שמײכל, מיר לערנען זיך פֿון אײַך. מיר האַלטן שױן בײַם פֿאַרבײַגײן דאָס דערפֿל. די פּױערטעס מיט די קרוגן און ברױטן אױף זײערע הענט זעען שױן, אַז מיר שטעלן זיך נישט אָפּ,

צופיל שוין פארהארטעוועט, וואלט איך נישט איינגעהאלטן דעם הייסן זודיגן שטראם וואס האט ארומגעכאפט מיין הארץ און א ריס געטאן זיך צו מיין האלז, איך וואלט געלאזט דעם שטראם אויפלעזן זיך אין טרערן, ס'וואלט געווען גוט ווען איך טו עס, ס'וואלט געווען גוט. איך זאג מיט א פארשטיקט קול צו שפירא'ן, איר זעהט וואס די פויערטע האט מיר געגעבן? א גאנצן פיאטאק! פינף קאפיקעס! ביי איר איז עס דאך געוויס א גרויס פארמעגן!

מיר טוען זיך א ריס פון דעם גראז, אונזערע צענדליקערס האלטן שוין אין איינקויפן עסן ביי די פויערטעס וואס באגעגענען אונז ווי ביים ערשטן דערפל מיט ברויטן מיט קרוגן מילך און זויערמילך מיט קעזן און אפילו מיט גרינסן

גיבן אין שפּאַס אַ שטעל אָן די ביקסן, די קינדער נעמען בהלה'דיג אַנטלויפן. די מחנה זיצט אויפן סטעפּ גראָז און שטילט איר הונגער, אויך אַזוי די זעלנער, אָפּגערוקט פון אונז, בילדנדיג אַ וואַכקייט אַרום דער מחנה, זיצן זיי און עסן. אַ סך פון זיי האַלטן שטיקער חזיר-פעטס אין די הענט, שניידן מיט מעסערלעך דינע רעפטלעך און שלינגען מיט שאַרפן אַפּעטיט. די ביקסן ליגן נעבן זיי

האב איך נאר געלט ביי זיך זאגט לאזעבניק, אבער וואס קומט ארויס דערפון נאר ווייס איך אז איך וועל אזא מארש נישט אויסהאלטן. רעדט אייך נישט איין קיין אומזין זאגט סלאווע, איר וועט אויסהאלטן ווי מיר אלע האלטן אויס, א חרפה צו הערן אזוינס, נאך קיין איין טאג נישט אפגעמארשירט און א מענטש רעדט שוין וועגן נישט אויסהאלטן טאקע ווייל דער ערשטער טאג איז שוין און שוין

אַלײן, אומזיסט און אומנישט. שאַפּיראָ שאַרט צו זײַן פּנים צו מײַנעם און זאָגט מיט זײַן כאַראַקטעריסטישער שטילער טרױעריקײט, איר זעט, אַז ס'איז ריכטיק, װאָס איך האָב אײַך געזאָגט. איצט זאָגט, זאָגט ער עס אַלײן, ער האָט מורא, אַז ער װעט נישט אױסהאַלטן, אַז ער װעט פֿאַלן אין מיטן װעג. װאָס זאָלן מיר טאָן מיט אים? איך װײס נישט, זאָג איך, איך װײס נישט, צי איך און איר האָבן דען מער כּוח פֿון אים? מיר שווייגן, מיר האבן נישט קיין טענות, און זעהט, סלאווע, ווי גוט זי האלט זיך, זאל ער זיך לערנען פון איר ווי אזוי א מענטש דארף נישט איינברעכן, און ס'איז דאך דער ערשטער טאג, מיר וועלן האבן פון אים צו זינגען און צו זאגן. גערעכט זענט איר, זאגט שפירא און שארט זיך אוועק פון מיר. די גאנצע מחנה רוהט, א שטילקייט איבער אלעמען,

שפירא רעדט צו מיר שטיל אויפן אויער, אפשר וואלטן מיר פארט עפעס געטו? איר מיינט פאר לאזעווניקן? יא איך מיין, נו, נעמט אים אויף די פלייצעס און טראגט אים, ער וועט זיך לאזן. שפאס אן א זייט, וואס א שטייגער מיינט איר זאל מען טון? אפילו סלאווע האלט אז מיר דארפן פרובירן. אויב עפעס טון און עפעס פועל'ן ביים קאנוואי איז שוין סלאווע בילכער זאג איך, א פרוי איז בילכער, זי בעריעט זיך, זי האלט זיך בראוו, אבער מיר זעען דאך ווי אנגעשטרענגט זי איז ביים מארשירן, ווי אירע אקסלען זינקען אפט ארונטער. סלאווע וועט פאר זיך בשום אופן נישט ערלויבן, זי איז אן אנדער סארט מענטש, מיר האבן דאך שוין וועגן דעם גערעדט צווישן זיך.

יא, איך מיין אזוי, מען דארף פארשטייט זיך אנבאטן א גוטע פארגיטיגונג, ווען איך האב געלט ביי זיך וואלט איך פרובירט. איר שטעלט מיך ווידער אין א פארלעגנהייט באריס, פארוואס רעדט איר נישט אפן? איך האב אייך דוכט זיך שוין געזאגט אז די צען רובל וואס איך האב האלט איך נישט פאר מיין אייגנטום, ס'איז אייערס און לאזעווניק'ס און סלאווע'ס און יעפימאוו'ס ווי מיינס, איר מיינט אז מען קען פאר דעם געלט פועל'ן?

אויך די, אויך די חכמה האט איר שוין איינמאל געזאגט, באריס, נו, אויב אזוי וועל איך פרובירן רעדן מיטן קאנוואיר וועגן אייך, אייך ארויפנעמען אויפן פורל פארן ביסל געלט. חלילה חלילה, שפירא כאפט אן מיין האנט און דריקט זי, נישט דאס האב איך געמיינט, פארגיט מיר, איך מיין דאך אויס לאזעווניקן, מיר ביידע ציטערן נישט טאמער טרעפט זיך עפעס מיט אונז אונטערוועגנס,

דארפן מיר אנקומען צום גרעניץ פון כנען, צום צוגעזאגטן לאנד, איר געדענקט דאך מסתמא חומש, אוודאי געדענק איך, אבער וואס פאר א שייכות האט עס אהער? ס'האט א שייכות, ס'האט, רעדט שפירא מיט א פארכאפט קול, אלץ וואס האט צו טוען מיט וואגלונג, מיטן אויסקוק אויף ערגעץ אנקום, האט א שייכות מיט אונז, איר פארשטייט? ערגעץ אנקום, מיר מוזן דאך אנקומען, מיר מוזן! און אט איז די שוועל, די גרעניץ, נאָך אַ טראָט, נאָך אַ טראָט, און מיט אַ מאָל, האַלט! טאָרסט נישט אַרײַנגײן אין כּנען, אָדער אײנער נעמט און שטאַרבט בײַ דער גרענעץ. איר געדענקט אַפֿילו, משה אַלײן האָט זיך געבעטן בײַ גאָט, איר געדענקט? װאָס רעדט איר, שאַפּיראָ? איר פֿאַרגלײַכט לאַזעבניקן צו משהן?

און מיט גרויל, איר פארשטייט? נישט אריינגיין, אקוראט ווען דו שטייסט ביים סאמע אריינגאנג, טראכט זיך נאר גוט אריין, וואס טוט זיך מיט אייך, נישט אנדערש סיידן איר אליין הייבט אן פארכאפט צו ווערן פון אזא פחד, ניין ניין בעט זיך שפירא, גלויבט מיר אז ניין,

און אזוי געזעסן ביז ער האט זיך געמוזט אויפהייבן צום ווייטערדיגן מארש. ער האט זיך אויפגעהויבן און גענומען שפאנען אזוי ווי אין א שלאף. באריס האט אים באדארפט אונטערהאלטן ביים ארעם ביז זיינע פיס זענען ביסלעכווייז אריין אינעם ריטם פונעם גאנג, און אט זע איך אים א טראט הינטער מיר שפאנען מיט א טרויער-פלעגמאטישער רעזיגנאציע אויף זיין פנים. דער מענטש ווערט פאר מיר אלץ מער און מער רעטעניש. באריס הינטער מיר גיט מיר א קלאפ איבער דער פלייצע און זאגט שנעל פליסטערנדיג, פרובירט א רעד טון מיטן זעלנער נעבן אייך. אין אמת'ן טראכט איך שוין אליין וועגן דעם. איך זאג צו סלאווען, וואס דענקט איר, עס לוינט זיך צו רעדן מיט אונזער זעלנער וועגן לאזעבניקן? איך מיין אז יא, זאגט סלאווע, אבער פארוואס פרעגט איר מיך?

נעמט מיר נישט פאר אומגוט מיין אפענקייט, פארקערט מיר געפעלט אפענקייט, כאטש איר מאכט נישט קיין איינדרוק פון אן אפענעם, דערפאר געפעלט עס מיר נאך מער, און איך בין לויט מיין כאראקטער אינגאנצן נישט קיין פארבארגענע, אינגאנצן נישט. נו יא יא, פרובירט א רעד טון מיטן קאנוואיער, און געדענקט, עס זאל אייך נישט איינפאלן פראווען קאוואלערסטווע צו רעדן מיטן קאנוואיער וועגן מיר, ארויפצונעמען מיך אויף א פור.

איר זעט זעמליאק הינטער מיר דער הויכער א פריינט מיינער קוים וואס ער שפאנט. דער קאנוואיער טוט א קוק אין לאזעבניק'ס זייט, ער שפאנט טאקע מיד אבער ער זעט נישט אויס קראנק. ער זעט ניט אויס אבער ער איז קראנק, אינעווייניג איז ער קראנק, איר וואלט אים באדארפט ארויפנעמען אויף א פור. זאל דער דאקטאר הייסן. טוט עס אליין אן דעם דאקטאר. אליין?

איך וויל נישט, זאג איך, איר זאלט מיינען אז איך וויל אייך אונטערקויפן, חלילה, אין טורמע האבן אסאך וועכטערס אונז געטוהן טובות און מיר האבן זיי דערפאר אויך געגעבן מתנות. איר האט אסאך געלט? פרעגט תמימות'דיג דער זעלנער, איר ווייסט דאך אז איר טארט נישט האבן קיין געלט ביי זיך. ניין, נישט קיין סאך, אלץ צוזאמען, אלע צוזאמען דא צווישן זיך האבן מיר טאקע אינגאנצן נאר צען רובל, איך זאג אייך דעם אמת, איך האב דאס צענערל ביי זיך, און איך ווייס אויך אז מיר טארן נישט האבן קיין אייגן געלט ביי זיך. איר האט נישט מער ווי צען רובל, איז ווי אזוי ווילט איר אז איך זאל ביי אייך צונעמען דאס גאנצע געלט, זאגט דער קאנוואיער נאך תמימות'דיגער.

וואס שטעלט איר אייך פאר? זאגט מיר דאס וואס איר אליין ווילט אז איך זאל זיך פארשטעלן. דאס איז נישט קלאר געזאגט, זאגט קלארער. קלארער טאר מען נישט, איר פארשטייט? דער כאלאט פארעט אויפן אקסל, די קאטעס אויף די פיס קלאפן. זענט איר דאך שוין אויס פאעט אזוי שנעל? ניין, נישט אויס פאעט, פארקערט, עס זינגט אין מיר דאס קלאפן פון אייערע קאטעס, סלאווע, קאָטעס קאָנען זינגען? אַלץ קאָן זינגען. אַלע מאָל? ניין, נישט אַלע מאָל, נאָר איצט. דאָס געפֿעלט מיר, טאַנצט סלאַווע אַזש אונטער. נו, גוט געזאָגט. איך בין נישט קיין דיכטער, אָבער מוזיק פֿון ווערטער דערהער איך. עס זינגט אין מיר דאָס קלאַפּן פֿון אײַערע קאָטעס. די קאָטעס קלאַפּן מוזיק.

גאָט, סלאַװע, ס'װעט שטענדיק אָפּהילכן אין מיר. זאָגט, אַז איך װעל אָפּהילכן אין אײַך, איך, זאָגט נישט סתּם, עס װעט. אײַך פֿעלט נאָך אַלץ דרײסטקײט, איר האָט שױן געהאַט אַ פֿרױ װען? נײן. און איר אַ מאַן? נײן, נישט געהאַט. איך בין אַרעסטירט געװאָרן צו נײַנצן יאָר. זענט איר פֿאַר דער צײַט אין טורמע אױסגעװאַקסן, שײן געװאָרן?

די סטעפּ־גראָזן הילכן, די ביקסן הוידען זיך אויף די אַקסלן פון די זעלנער, די מחנה שפּאַנט, שפּאַנט, און די זון שפּאַנט מיט אויף די ביקסן. סלאַווע גיט אַ זאָג מיט אַ מאָל, צי ווייסט איר וואָס אַ מענטש צעטוט מיט אַ מענטשנס קערפּער? און צי ווייסט איר וואָס אַ מענטש צעטוט מיט זיין אייגענעם קערפּער? אירע ווערטער איבערראַשן מיך, הגם איך פאַרשטיי זיי.